א גוט יאר, איך מאך אן עמערדזשענסי, ס'איז היינט זונטאג פרשת בהר, ס'איז דא אין בארא פארק מודעות אין אלע גאסן אז מ'גייט האבן ל"ג בעומר א געוואלדיגן צאמקום פאר קינדער, ס'וועט זיין עקסטרע פאר יונגלעך עקסטרע פאר מיידלעך, און ס'וועט זיין א רייכער פראגראם מיט התעוררות און התרוממות הנפש, און ס'וועט זיין ממש ממש אנבעליוועבל, ס'שטייט אבער גארנישט ווער ס'איז אונטער דעם, און ס'שטייט נישט וואס די אסיפה איז אלל אבאוט. ס'שטייט נאר אז ר' משה וואלפסאן ער וועט זיין דער וואס ער וועט רעדן דארט. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם אפאר זאכן. קודם כל אז מ'איז קאנסערנד וועגן קינדער זאלן זיך אויפהייבן התרוממות הנפש פארוואס רעדט מען נישט וועגן טשיילד מאלעסטעישן? וואו איז משה וואלפסאן ער זאל זאגן רבותי מ'הרג'עט אזויפיל קינדער יעדעס יאר און מ'דארף עס אפשטעלן? ווילאנג ער רעדט נישט פון דעם סאבדזשעקט איז ער א קאווארד. האט ער מורא? ער איז גארנישט. ער קען לויפן אויף ארץ ישראל זיך באהאלטן דארטן יעדע פאר וואכן. די צווייטע זאך איז, ס'איז זייער וויכטיג אז משה וואלפסאן איז נישט אונזער קרייטעריע פערסאן. צו חסידים האלט, מיט חסידים האלט ער אינגאנצן נישט מיט, ער איז א ליטוואק, ער קען זיין ער וועט זאגן די יונגלעך מיט די מיידלעך אויף ענק א גוט פלאץ לאמיר מיר קענען אלע פארן אויף ארץ ישראל אין מיליטער אזוי ווי דער חכם אין ארץ ישראל הרב שטיינעמאן, הרב שטיינעמאן, ער שיקט דאך די בחורים אין מיליטער ווייל ער ווייסט נישט אנדערש. כ'האב ענק אייביג געזאגט איך בין ברוגז אויף דעם ענין פון שיקן בחורים אין מיליטער און די מיידלעך ווייל ס'איז נישט קיין סעלושען, ס'איז נאר אויף אזוינפיל אז מ'זאגט מיר אז מ'האט מיך אפגעקאלט איך זאל חלילה נישט טשעפען מיט רב שטיינמאן ווייל ער איז שוין צו אלט, נו אויב ער איז צו אלט טאר ער בכלל נישט פסק'נען צו מ'מעג גיין אין מיליטער, לאמיר אים טראגן אין מיליטער דארט וואו איך בין געווען און ער וועט זען וויאזוי די בחורים כאפן זיך דארט אריין אין וואלד און זיי טרעפן שיקסעס פון די אנדערע זייט, ס'איז דא א באסיס פון פיר אהאלב טויזענט חיילים מיט חיילות, און נאכדעם. דאס אז ער איז צו אלט איז נישט קיין תירוץ, ווייל אויב ער איז צו אלט דארף ער זיך נאך אלץ ארויסזעצן און מען דארף אויספיגערן א וועג וויאזוי מען ראטעוועט די קינדער אן רב שטיינעמאן. איז למעשה יעצט אז רב שטיינעמאן האלט שוין אויכעט אז מען מעג מאלעסטן קינדער און ער זאגט מען זאל נישט גיין צו די פאליס, זעה איך דאך אז דאס קומט נישט פון אלטקייט ווייל ער ווייסט וואס מאלעסטן איז, ער ווייסט וואס פאליס איז, סאו אבוויעסלי איז ער אונטערגעקויפט אזוי ווי יעדער פארטיי מענטש, ער איז א פארטיי מענטש און ער איז אונטערגעקויפט, נאר ביז ווילאנג אונז האמיר נישט ארויסגעהאט זיין פאלשקייט האמיר נישט געקענט אויף עם רעדן, און יעצט אז האמיר ארויס אויף זיין פאלשקייט קען מען אויכעט אויף אים נישט רעדן, נאר אויף זיין שיטה. מ'דערציילט אמאל האט רבי חיים בריסקער אמאל געזאגט שטייט הוי דן את כל האדם לכף זכות, האט ער געזאגט נאר דעם מענטש און נישט די מעשה וואס ער טוט. און דאס איז וואס די סאטמאר האבן געוואלט, זיי האבן אים געוואלט דיפעימען דעם גאנצן מענטש, ארויסנעמען פון די ערליכקייט, דאס איז שקר, און נאר וואס, ער האט געמאכט א ביטערע מיסטעיק, אדער פאר כבוד, אדער פאר געלט, אדער ווייל מען האט אים משכנע געווען, מען האט אים אריינגענומען אין א פארטיי, איט מעיקס נאו דיפערענס וואס איז געווען די סיבה, אויב זיי זאגן אז ער איז צו אלט און ער קען נישט פסק'נען, דעמאלטס טאר ער נישט פסק'נען דיני נפשות מען זאל שיקן אין מיליטער. און נאך א זאך, ס'דא וואס זיי זאגן אז מען האט אים נישט געזאגט די אנדערע זייט, אין אדער ווארדס די חיילים וואס זענען נעבעך אראפגעפארן קומען נישט צוריק זאגן וואס דארטן גייט פאר, נו איך פארשטיי נישט, נו אויב אזוי איז ער דאך פונקט אזא חכם ווי איצעלע פימפ מיט די התאחדות הרבנים, זיי האבן מיך אויך נישט אויסגעהערט און זיי האבן ארויסגעגעבן חרמות. יעצט צוריקקומען צו ר' משה וואלפסאן, איך הער ער איז גאר, ער האט מקבל מרות געווען פונעם סקווערער, אויב ער איז אזא צדיק ווי דער סקווערער ווייס איך דאך שוין ווי משה וואלפסאן באלאנגט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין, ווייל מענטשן כאפן התפעלות פון די אלטע צדיקים מיט די אלטע מיט די מעשות, ס'איז גארנישט מיט נישט, ער קען זיין אדער אויסגעוועבט, אדער האט ער נישט די זאך ארויס קלאר, אדער האט ער א מורא'דיגע זאך, ער איז אינפלוענט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי געבן געלט פאר דעם גרויסן בית מדרש אמונת ישראל, ס'איז דא מענטשן וואס זיי געבן געלט אין ארץ ישראל פאר ישיבות ווי שטיינמאן געהער, און ס'איז דא די פארטיי וואס ער פירט. העי! דערס ווערי ביג ריזען טו ביליוו אז זיי גייען פשוט זאגן די בחורים און די מיידלעך זאלן גיין אין מיליטער, בני אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם, מען דארף וואטשן יעדע זאך וואס מען טוט. ס'איז דא א פארטי וואס מען מאכט יעצט פאר בוני עולם מ'זאל קענען ברענגען נאך ממזרים אויף די וועלט נאך אפאר שווארצע קינדער, ס'איז ס'איז לעבעדיג וואס דא גייט פאר, האבן זיי גערופן איינעם סאראצקין זאל רעדן און דער עולם גייט ארויסוואקן, פארוואס? ווייל ער האלט מיט שטיינמאן אז מ'זאל שיקן די בחורים און די מיידלעך אין מיליטער, סא דער עולם וויל נישט מער די גארבידזש אפילו פון די ליטווישע, אמאל זענען די חסידישע רעבעס קדושים און וואס ער האט געזאגט האט ער געהערט מפי השכינה אליינס, היינט האט מען געמאכט די זעלבע פון די ליטווישע רבנים, בפרט נאך אז מ'טרעפט אן אלטן, נאנאנאנאנאנ דאס טאר נישט געשען, איר גייטס נישט צו בוני עולם און גייטס נישט צו דעם גרויסן אסיפה וואס ווערט גערופן און ס'ווערט. ס'עט מיטרעדן דארט אויף די אסיפה דער ר' משה וואלפסאן און גייטס נישט צו די אלע פלעצער זיכטס ענק נישט קיין נייע דרכים און יעדע קהילה זאל זיך מאכן פאר זיין קהילה א שיינע זאך שוין יעצט עמיר גיין ווייטער. קודם האב איך געוואלט לויבן דעם אייבערשטן אז ס'איז שוין דורך די צייט פון מיין אבילות, עס איז נאך נישט אינגאנצן דורך ווייל עס איז געווען אן איבעריאר איז עס שוין דורך, די כ"ב סיוון גייט זיך זיין פערטיג אם ירצה השם, און עס גייט קומען די קומענדיגע וואך גייט זיין כ"ב אייר, דעמאלטס ענדיגט זיך די צוועלף חדשים, הגם ס'איז נישט די יארצייט טאג אבער עס ווערט געברענגט. שוין אין די פוסקים אז מ'זאל ארויסגיין אין בית החיים און מ'זאל טוהן די אלע זאכן, מ'זאל דאווענען פארן עמוד און אזוי ווייטער, דא איז אסאך מיני שיטות, באט עניוועי, קודם וויל איך דאנקען דעם אייבערשטן אז כ'האב זוכה געווען צו דאווענען פאר מיין טאטן און פאר מיין מאמען, און כ'האב נישט געהאט ברוך השם קיין שום מאל ווען כ'האב נישט געקענט דאווענען, כ'האב געהאט אין א געוויסן וועג, סאך מער ווי ווען איך דאווען ווען אין סאטמאר צו אין א גרויסע שול ווייל דארט אויב ס'איז דא אפאר אבלים אדער צוטיילט מען זיך איינער דאווענט ביז נאך די שמונה עשרה און דער אנדערע דאווענט פון אשרי און ווייטער און אסאך מאל קען מען נישט דאווען מען דארף נאר זאגן א קדיש ווייל ס'איז נישט דא פאר יעדן א ברעטל דעס האב איך ברוך השם געהאט א ברעטל ווען איך האב געוואלט האב איך געקענט האבן אין בית מדרש ביי אונז ווי איך דאווען, נישט געווען די זאך אז כ'זאל נישט האבן קיין ברעטל. יעצט, כ'האב געהאלטן אז מיין טאטע און מיין מאמע זענען ווערט אז איך זאל פארן אויף ארץ ישראל אויף די הייליגע טעג, כ'בין דארט געווען אלול און תשרי און ס'איז געווען מורא'דיג שיין, כ'האב געדאוונט אין צפת, מ'זאגט אין ברסלב אז טאמער מ'זעט ס'איז נישט דא קיין מניעות איז א סימן אז ס'איז נישט פון די סטרא דקדושה, כ'האב אויסגעגעבן גרויס געלט צו פארן אויף צפת, כ'האב געדינגען א דירה מיט אלעם. און דער סוף איז געווען אז דער ר' משה ערנסטער האט א זון וואס ער איז דער רב פון קרית מאור חיים, חיים מאיר, און דאס האט מען געגרינדעט ר' משה ערנסטער פאר זיין שווער'ס נאמען, און בקיצור, און ער האט א זון וואס ער איז אן איידעם ביי דער רב פון בני ברק מאטעלע באטעלע זון הייסט ברוך שמשון האגאר. און ער האט זיך אנגענומען פאר זיין סרול הגר המצרית'ס כבוד דעם פעטער, און ער האט מיר געשיקט א מעסעדזש איך זאל נישט קומען דאווענען ווייל איך בין נישט וועלקאם, כאטשיג זיין טאטע האט געזאגט איך בין יא וועלקאם, אבער עס איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה ווייל זיין טאטע איז נישט רב פון בית מדרש מטעם ווייל ס'איז זיין טאטענס וואס ער האט ס'אים איבערגעלאזט בירושה, ר' משה האט ס'אים איבערגעלאזט בירושה, ער איז מטעם די רבנות, די רבנות, יעצט דו קענסט נישט ארויסווארפן א מענטש, בפרט נאך איך ארבעט זייער נאנט, איך האב געארבעט דעמאלטס פונקט זייער נאנט, מיט די רבנות פון צפת מען זאל ארויסווארפן א ראש ישיבה א בעל מקובל וואס האט דיר געקענט זאגן עתידות אויף דיר מיט דיין אלע מידות און מעלות און דיינע חסרונות און ער האט געטשעפעט פרויען ער האט געוואוינט מיט אשת איש אין פראנט פון זיין פרוי האט שוין נישט קיין מורא געהאט ער האט געזאגט דאס איז הויעכע זאכן בקיצור אונז האבן מיר אים מעביר געווען און מען האט אים אריינגעפירט אין תפיסה אריין. געגאנגען באדאנקען דעם רב הראשי, כ'האב געזאגט באבן די, לאז דיך ווער מ'האט אים געאפערט געלט, מ'האט אים געסטראשעט, און ער האט מורא געהאט די תלמידים וועלן זיין ווי מ'זאגט ברוגז, דערווייל אדרבה זענען אלע געזעסן שבעה, זיי האבן צוריסן אלע זיינע חידושים, זיי האבן געהאט פיקטשערס מיט אים ווען ער איז געגאנגען צו זייערע חתונות, זיי האבן אלעס דעסטרויט, און זיי האבן גענומען א נייעם ראש ישיבה. איז למעשה איז דער דער רב הראשי האט מיר מורא'דיג באדאנקט, יעצט ווען איך וויל באגראבן דעם גאנצן סרול ערנסטער וואלט איך אים געקענט באגראבן, האט געטון א פארברעך וואס די וועלט האט עס נישט געזען, ס'איז געווען אמאל איינער רב דערמער האט ארויסגעווארפן א בר מצוה בחור ווייל די טאטע איז געקומען אום שבת צו גערייכערט א ציגרעטל, האט זיך איבערגעקערט גאנץ ארץ ישראל און די בית דין האט געזאגט ניין אז אים איז זיך געקומען אן עליה, עס איז נישט דא קיין מעשה'ס די זאכן די סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע זאכן מ'האט שוין ארויסגעשטעלט אז פיר מענטשן האבן נישט קיין דריסת הרגל אין קרית. יואל וואס זיי האבן פארפירט וואו מ'זאל לייגן דעם ראזענבערג דעם נפטר ווער עס איז ער חיות געווען אייביג און זענען געבליבן חיות רעות באט עניוועי איך וויל נאר נישט באגראבן דעם ר' לעזער ערנסטער ווייל ער האט מיך אויפגענומען מיט גרויס כבוד און איך האב אים געזאגט מיין פראבלעם האט ער געזאגט מיך הארט עס נישט קענסט קומען דאווענען אז ער האט א זון א משוגענעם קען מען דאך אויך גארנישט טון. כ'בין דעם טאטע נישט שולדיג גארנישט, לא יומתו אבות על בנים ולא בנים על אבות, כ'בין דאך קיינער נישט שולדיג גארנישט, און דער אמת איז איך האף דעם קומענדיגן יאר אויכעט צו גיין מערצעשעם, און ברסלב האט מיך דארט אויפגענומען, נאר אויף ראש השנה וועל איך האבן א פראבלעם ווי צו דאווענען ווייל ס'איז נישט דא קיין ברסלב אין גאנץ צפת ווייל זיי פארן אלע אויפן ציון פון רבי'ן, כ'האף צו גיין דאס יאר אויך בלי נדר, ס'איז אזוי שיין געווען, ס'איז געווען ממש, כ'קען אייך נישט זאגן וואס א התרוממות הנפש כ'האב געהאט.

בעבור כבוד שמך כי חנון ורחום שמך וסלחת לעווננו כי רב הוא, ס'איז מורא'דיג, מען האט געפילט מען רעדט צום אייבערשטן, מען האט זיך געפילט אינדערהיים ביים אייבערשטנ'ס פאלאץ. אה, דער אייבערשטער העלפן כ'זאל עס קענען דאס יאר אויך באווייזן אין אלע יארן, און במילא האב איך א גרויסע הנאה, כ'האב געקענט אפגעבן דעם כיבוד אב ואם פאר די עלטערן אזוי ווי עס דארף צו זיין, כ'האב זיי געשיקט פעקעלעך יעדן פרייטאג, געשיקט זאלן האבן צו קענען גיין ווייטער העכער, און דער אייבערשטער זאל העלפן. נשמה זאל האבן אן עליה, די קראנקע א רפואה, די געזונטע א ישועה, די רשעים א תליה, און שוין. יעצט למעשה וויל איך צוקומען פארוואס מאך איך דא יעצט אן עמורדזשענסי, וויל איך ענק זאגן. האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט וויזשניץ איז א מארמאראשער פאוערישער חסידות, און ס'איז א א באנטש אוו גארביטש, דאס איז דער גאנצער וויזשניץ. פאקט. ס'איז דא איינער וואס האט מיר פארצײלט אז זיין טאטע, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען ווייל ס'איז מיר נישט וויכטיג, זיין טאטע פלעגט אלץ זינגען ביים וויזשניצער רעבין אויפן טיש, העי דאמיע רע דאמיע, אוי איך צום פעטער און דער פעטער צו מיר, העי דאמיע רע דאמיע, און נאכדעם זאגט מען גיב מיר א גלעזל משקה, איך ווייס, א ניגון וואס מ'פלעגט זינגען. ער פלעגט עס זינגען ווייל אינדערהיים האט מען עס געזינגען. איינמאל האט אים די רבי געפרעגט, זאג מיר, וואו קומט דער ניגון? האט ער געזאגט ער ווייסט נישט פונקטליך. האט די רבי געזאגט מען זאל עס מער נישט זינגען, ער האט מורא עס קומט פון די פויערן פון די שיכורים. פארשטייסט? שלמה קארלבאך האט געמאכט ניגונים, האט געזינגען ביים וויזשניצער רעבנ'ס טיש א ניגון, איז איינער געקומען זאגן רבי דאס איז דאך שלמה'לעס א ניגון, וויאזוי זינגט מען עס ביים רעבן אויפן טיש? פרעגט די רבי וואס שלמה'לע לאזט נישט? ער האט נישט געוואוסט ווער שלוימעלע איז, ער האט נישט געוואוסט וואס מ'האט קעגן שלוימעלען, אז ער איז געווען א פעדעפייל, א חזיר, אנגערעיפט און אנגעזוינעוועט מיט פרויען און געמאכט זנות, ער איז דאך געווען די לאועסט אוו די לאועסט, ס'דאך דא קלעימס און פיילס קעגן אים, אזוי ווי קעגן מרדכי בן דוד, ס'דא א קהילה הער איך אין מאנטריאל, וואס זיי רופן אים גאר יעדע פאר וואכן צו מאכן א שיינעם שבת התוועדות, ער איז א נואף, אונז קענען מיר דעם חזר זייער פון די נאנט, ער האט מאנס געווען צו און געשפילט ליבע מיט אן אשת איש, דער מאן איז עס געוואויר געווארן האט ער זיך געהארגעט, יעצט קאלט מיך איינער אויף אפאר וואכן צוריק פארוואס איך זאג עס כסדר נאכאמאל, ער האט דאך שוין תשובה געטון, העי, פון מיינעטוועגן זאל ער ווייטער גיין זינדיגן, איך בין נישט דא גאט'ס פאליציי, כ'וויל נאר זאגן אז מ'מאכט פון אים א לעדזשענד, און ער ווערט א גאנצער זינגער, און זיינע ניגונים זענען די דביקות'דיגע ניגונים, איז במילא ער טויג עס נישט, וועגן דעם די קינדער מען גיט זיי טרייפות צו פרעסן, און די מרדכי בן דוד מיט שלמה קארלבאך'ס ניגונים האבן מיר אזא פנים, איך זאג ווען מרדכי בן דוד איז געווארן א צדיק האט ער זיך אראפגעלאזט די פיאות ער דרייט זיך ביים רב מארגענשטערן געשמאק, און ער קלאפט אויס איינמאל פאר אלעמאל, רבותי איך בין דורך געפאלן, איך האב געהאט מיידלעך וויפיל כ'האב געוואלט און ווייבלעך, יעדער האט ליב געהאט מיינע ניגונים און זענען געווארן משוגע פאר מיר און זיי האבן מיך געבעטן איך זאל מיט זיי וואוינען, און איך בין קיין גרויסער צדיק נישט געווען און זעמער דורך געפאלן, אבער רבותי בקול רם איך רייט נאר בה הוין, זאג אז דו האסט חרטה, זאג אז דאס איז נישט קיין וועג,

אין דעם מערכה זיין ווייל דאס איז נישט דער מכוון וואס איך וויל דא. איך וויל דא ארויסברענגען אז וויזשניץ איז א פויעריש חסידות א מאראמארעשער חסידות און די מינוט ס'האט זיך אנגעהויבן איבערצודרייען און מ'האט עס געוואלט מאכן א נארמאלן חסידות האט זיך אנגעהויבן א מלחמה. ר' נפתלי חיים אדלער דער וויזשניצער רב'ס איידעם ווען מ'האט געגרינדעט שיכון וויזשניץ האט ער געשריגן איך וויל דאס זאל זיין ווילחאוויץ ווילחאוויץ איז דער אמרי חיים געווען רב ס'איז געווען א דערפל ס'געווען אפאר געהויבענע וויזשניצער חסידים האבן דארט געוואוינט, ער דערציילט אויף איינעם איך געדענק נישט דעם נאמען, רבי חיים מאיר פלעגט פארציילן אז ער פלעגט נישט אהיים גיין פרייטאג צונאכטס נאכן דאווענען, פלעגט זיך אונטערשטעלן אונטער יענעם חסיד, איך געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, ס'געווען א חסיד פון רב שרולטשען, און ער פלעגט אויסהערן וויאזוי ער זאגט שלום עליכם מיט קידוש, ביז נאך קידוש פלעגט ער אים אויסהערן אונטער די טיר, יענער האט אפילו נישט געוואוסט מען הערט אים אויס, בכיות נוראות. נו איז רבי חיים מאיר אהיים געגאנגען מאכן קידוש, ס'האט אים געוואלט דאס זאל זיין ווילחאוויץ, שוין, נאכדעם איז געווען אנדערע, למשל לייטשו, לייטשו דאס איז די שוויגער פון די דריי גרעסטע גדולי הדור, דאס איז ר' מוישעלעס רביצין, און זי איז אויכעט די מאמע פון שרולע האגאר פון ארץ ישראל, דאס איז אן אייזל מיט אפאר הויזן, און זי איז אויכעט די די מאמע פון דעם אויסגעפליקטן שייגעץ מענדעלע חזר, אונז האמיר אויך א מענדעלע חזר, נישט נאר סאטמאר, אונז האמיר אויכעט, מען האט אים ארויסגעווארפן. פון וויזשניץ ר' משה'ל האט אים געשיקט צום סקווערער און דארט האט ער געטראפן הערשי ברייער און דארט האט ער זיך משלים געווען, נישט קיין חילוק די אלע זאכן איז למעשה ס'א שטיק פויעריש חסידות, יעצט ר' מאטעלע ווי ער קוקט אן איז א פויער געקומען דארטן פון איך ווייס פון ווי ער איז געקומען דארטן פון בוקעווינא, דער איד איז א אפגעפליקטע פויער און אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט ער האט א פראבלעם אויף זיינע קינדער טאר מען נישט רעדן ער האט זייער אסאך שארט קאמינגס. ביזי געווען מיט ריעל עסטעיט, קיינמאל האט נישט אפגעגעבן חינוך, מיר האט ער געזאגט קום לערנען אויף מאנסי ווען איך בין צוריקגעקומען פון ארץ ישראל, מיט יארן צוריק, האב איך אים געזאגט געזונטערהייט, זאגט ער אבער זאלסט וויסן מוזסט קומען יעדע וואך צום פארהער, זאג איך פון א פארהער דערשרעק איך מיך נישט, איך האב נישט קיין פראבלעם, זאג איך אים אבער איר מוזט געבן א שיעור יעדע וואך אויכעט.

געגאנגען אויף סאטמאר האט מען צוריקגעגאנגען אויף סאטמאר, כ'האב מיטגענומען נאך א וויזשניצער בחור אויכעט, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג די אלע זאכן, דאס איז א פויער וואס האט זיך אין זין געהאט נאר זיך זיך זיך זיך זיך, נאר כדי ער זאל קענען בויען דעם זיך זיך זיך האט ער געזאגט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט אויכעט, אבער ס'איז זיכער אז דער באשעפער איז נישט פאר אים, דאס האט ער אייביג געזאגט, איך בין פארן באשעפער אזוי וויל איך, און מיינע קינדער זאל קיינער נישט רעדן לשון הרע, איי זיי טוען שלעכטס ס'איז גארנישט, ס'הייסט דער באשעפער איז נאך דעם וואס ער קען זיך בויען אויף אים, און ווען נישט איז נישט דא חלילה קיין באשעפער ביי א פויער פון פאולאנד. יעצט ער גייט אונז מזכה זיין מיט א חזיר צו זיין דער קומענדיגער רבי וואס האט געטאטשט בהוד יפיע. ער האט געטאטשט און ער האט געטאטשט בחורים, כ'האב ענק שוין געזאגט די פייז מיט די ריישעס, יעדער ווייסט ווער דאס איז. עניוועי, ער האט געהאט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג, פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט אז איך בין נישט קיין גרויסער בעל דרך ארץ. און די מינוט איך וועל אנהייבן צו פארציילן וואס ער טוט, גייט ער דאך זיך פילן זייער שלעכט. ער האט זיך מיישב געווען, ער האט צוזאמגעשטעלט אן אסיפה אליין, און אלע בהמות, אנטשולדיגט, די רבנים, כ'האב געמיינט צו זאגן די רבנים, זיי זענען בהמות, זענען געזעסן דארט, און ער האט צוזאמגערופן אין בארא פארק, מ'האט געדינגען א זאל, איינער האט דאס באצאלט, און ער האט געפייערט, און ער האט געזאגט ליגנט, מיין טאטע האט געזאגט אז אויב די רבנים זאלן אונטערשרייבן זאל יעדער אונטערשרייבן, ס'הייסט אויב די רבנים, ווער זענען די? ערשטע, די ערשטע איז ער מיט זיין בהמה דעם ברודער, דער דער וואס איז שוין עליו השלום צו זכרונו לסרחה צו וואטעווער איט איז, פארשטייסט? זיינע אייגענע קינדער האבן געזאגט פאר איינעם פאר מיינס א קרוב, מיין טאטע האט געטון א בהמישקייט אז ער האט אונטערגעשריבן קעגן נחום, זיי זענען אלע מיט מיר, ס'איז געווען איינער וואס איז געווען א דיין אין מאנסי דארטן איך ווייס אין. נישט אין פיליס טערעס די גרויסע שול נאר ס'איז דא עפעס נאך א בית מדרש איך מיין ס'איז אין מעיפל צו ווי און ער האט נאכגערעדט מיין שפראך די גאנצע צייט און איינמאל עס זענען זיך געזעסן צוויי ברידער האט איינער זיך געפרעגט נו פארוואס ציעט עטס נישט צוריק עטס זענט מחויב בכבוד פון ענקער טאטן צו זאגן מ'האט פארפירט מיין טאטן האבן זיי געזאגט ווייל סרול האגער וועט אונז געבן מיט א גאן יעדער האט מורא פארן גענגסטער ער גייט זיין די נעקסטיגע רבי. דאס לאזט ר' מאטעלע איבער. עניוועי, ער איז א חזיר, ער האט נאר ליב סעקס. ער לערנט מיט די בחורים פונקטליך וואס דאס איז ווען מ'האט חתונה, ס'הייסט ווען זיי זענען שוין חתנים, און נאך די חתונה באגלייט ער זיי מיטן סעקשועל פארט. אונז האב מיר אבער נאך א זאך וואס דאס איז נישט די סעקשועל פארט, דאס איז אן אנדערע פארט. די פארט איז א פארט וואס דאס האט צוטון מיט קדושה, און דאס האט זיך בלעם טועה געווען, ס'שטייט דארטן אז בלעם האט געזאגט, שטייט אין פסוק מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף ל"א עמוד א', דרש רב אבהו האט רב אבהו געדרשנט, מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל, דער אייבערשטער זיצט. און ער ציילט די ווען די אידן זענען זיך מזדווג, מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר הימנה ווען וועט קומען דער טראפן וואס דער צדיק ווערט געבוירן פון דעם, ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע איז געווארן בלינד. די אויגן פון בלעם הרשע, אמר האט ער געזאגט, מי שהוא טהור ווער ס'איז טהור וקדוש און הייליג, ומשרתיו טהורים וקדושים, און זיינע משרתים זיינע באדינער זענען הייליג און ריין, האט ער געפרעגט, יציץ בדבר זה, זאל ער קוקן אויף אזאלכע זאכן, מיד נסמית עינו, איז זיינע אויגן בלינד געווארן, דכתיב ווי ס'שטייט, נאום הגבר שתום העין, ער איז געווען בלינד. דער שרול האגער האט ערשט נישט פארשטאנען, ער איז נאר געווען ביזי מיט די סעקס פארט, ער איז נישט געווען ביזי מיט די קדושה. ס'איז דא דער עולם ביי נעבעך נעבעך דער ראזענבערג, יצחק ראזענבערג אקעי געשטארבן געשטארבן, ער איז א חזיר געווען א מנוול, ער האט אויך נישט געוויסט נאר פון סעקס. ס'איז געווען אן אסיפה דא ביים סיגוטער אין שטוב ביי דעם מארמארישן פויער, דעם זענטער פויער, און מ'האט געזאגט אז די פרויען מקווה עסט אויף אסאך געלט און מ'דארף זען פון ווי ס'זאל אריינקומען. איז געגאנגען יצחק ראזענבערג דער ראש המדברים דער שייגעץ דער עוכר ישראל און ער געט זיך א רוף אן ווער ס'וויל זיך אינדזשויען זאל באצאלן די אכצן דאלער און דער סיגוטער זענטער מארמארישער פויער איז געזעסן און ער האט מיטגעלאכט ס'איז געווען א קיוט דזשאוק ווער ס'וויל זיך אינדזשויען זאל באצאלן איך זאג ענק דעם אמת אז עטס ווילטס וויסן וואס דאס הייסט ואנכי הסתר אסתיר פני זאלט איר וויסן איין זאך קוקט ווער ס'האט זיך ארויפגעזעצט אויף אונזער הייליגן רבי'נס שטול דער דברי יואל האט געהאט א שטול וואס דאס איז געווען מלא קדושה מלא טהרה מלא מסירות נפש מלא זיך זארגן פאר אידן האט מען ארויפגעזעצט אזא זענטער פויער דאס הייסט ירידת הדורות פופציג דורות איז געווארן געריקט. דו שעים אן יו. ברוך השם דו האסט דיך גוט אינדזשויט אין וואסער וואס? אוי מי במים זאלסטו גיין אין דערערד אזוי זאגט מען אויף א מקווה פון אידישע טעכטער אינדזשויען? לאמיר דיר עפעס זאגן דו שייגעץ. דו טמא'ניק, קיין שום מענטש אין די רייט מיינד וואלט אין זיין לעבן נישט חתונה געהאט און געגאנגען ברענגען קינדער אויף די וועלט, וואסערע א פלאג דאס איז און וויפיל מען גייט דורך און וויפיל דאס קאסט פיינענס און דאס דארף נאך געלונגען סיי בגשמיות, וויפיל קראנקע ווערן געבוירן און וויפיל רוחניות'דיגע ווערן געבוירן מען כאפט זיי מען מאלעסטעט זיי נאכדעם לאזט ער איבער אידישקייט און ער איז נאך א בועט באביו ואמו. איך וואלט קיינמאל נישט געגאנגען חתונה האבן ווען נישט דער הייליגער טייערער באשעפער האט אונז געגעבן א באפעל, פרו ורבו ומלאו את הארץ, ווען נישט וואלט מען אונז געגאנגען חתונה האבן צו כאפן א שטופ מיט א נקבה קאסט פופציג דאלער אין מאנהעטן, שוין א קלעסי וואן, און הונדערט נאך קלעסיער, אויף דעם דארף מען חתונה האבן און זיצן מיט א ווייב, און וויפיל מענער האבן ווייבער וואס זענען קראנק, און וויפיל ווייבער האבן מענער וואס זיי ליידן א גאנץ לעבן, פון קראנקע מענער, איינער וואלט געגאנגען חתונה האבן פאר אינדזשוימענט? פאר אינדזשוימענט דארף מען נישט חתונה האבן, מען קען טון וואס דו האסט געטון, ווייל דו האסט אזא טרייפענעם פיסק, מסתמא האסטו דאס אויך געטון, אז דו ביסט געווען ביזי מען זאל כשר'ן געלט פון די אלע זונות, מען אונטערן נאמען קהל יטב לב, ווער ווייסט וויפיל דו האסט געטון מיט די זונות, איי איי דאונט טראסט עניבאדי עניטינג ענימאר, אזאנס האט ער געזאגט? האט דער אייבישטער יעצט אזא שטויס געטאן מענטשן זאגן איך האב געזאגט אז ער האט געדארפט האבן פאר חילול שבת סקילה און ער האט זיך אויסגעקויפט אויף חנק אה מענטשן געדענקן די מעשה איך געדענק עס אויכעט כ'האב נאר נישט געדענקט פונקטליך ווער ס'איז געווען צו יצחק צו יודא כ'געדענק מ'האט דעמאלטס עפעס געזאגט האב איך איבערגעפרעגט ווער זענען דארט געווען ס'איז געווען יצחק ראזענבערג ימח שמו וזכרו פאר אידישע טאכטער גייט ער זאגן ווער ס'וויל זיך ענדזשויען זאל באצאלן די אַכצן דאלער ענדזשויען נו האסט זיך גוט ענדזשויט אין פלארידע אין די נוד ביטש, ס'איז גוט געווען, ווען ס'הייב מיר צו ס'איז יא געווען נוד ביטש נישט געווען ער האט אוועק געשריבן ווען ס'איז נישט געווען דוקא העי האסט דיך ענדזשויט גוד פאר יו ווי אר אלל העפי פאר יו און אין נאמען פון אלע אידישע טעכטער וואס זיי מוטשען זיך און זיי האבן חתונה און זיי ברענגען קינדער אויף די וועלט און זיי טרייען זיי אויפצוציען אן א געלט. אין דעם נאמען פון די אלע פרויען ווינטשן מיר דיר א העפי לענדינג ווערעווער יו'ל וויינד אפ, גוד פאר יו, און אוי לרשע אוי לשכנו האסט מיטגעשלעפט פרנס און זאל זיך אינדזשויען, אבוויעסלי האט ער זיך אויך גוט אינדזשויעט. נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך, א רב שרייבט מיר אריין דא אז ער איז געווען אינוואלווד, איך בין דאך שוין נישט געווען אינוואלווד מיט מענדל ראבער און זיין מקווה, איך האב נאר געזען איין א רב האט געזאגט אז ער האט געלייגט אזא גלאז דארט, וואס מען טאר נישט, כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין מען האט עס אראפגענומען, ער האט עס געטראפן ערגעץ אין א לאבאוויטשער מקווה, ער האט עס געמאכט מען זאל נישט זעהן די האר, און די זעלבע אויך האט מען געמאכט דא אין די מקווה זייער טונקלע טיילס, איך האב אייביג געזאגט מען מוז האבן ליכטיגע טיילס, און זאגט דער רב אז דעמאלטס אז מען האט עס געמאכט, און איך האב גערעדט טיילס ער ווייסט ער קען מיין סיסטעם, עס מוז זיין ליכטיג מען זאל קענען זעהן די קוקערין מוז קענען זעהן האר, למשל עס קומט א פרוי וואס איז א בלאנדיני, זי איז א בלאנדע און זי האט האר, יא? יעצט איך וויל פרעגן א שאלה, ווען ס'איז ברוין צו ס'איז טונקל די וואסער קען מען זעהן בלאנדע האר? אפשר א שווארצע האר וואלט מען געקענט זעהן, בלאנדע קען מען נישט זעהן, סאו ווען זי טובל'ט זיך אראפ מיט די האר, זי גייט צו טבילה, און קען מען זעהן פונקטליך אויבן צו די גאנצע האר איז אראפ אונטערן וואסער צו נישט? איין האר אז ס'גייט נישט אריין אונטערן וואסער הייסט עס אינגאנצן נישט געטובל'ט, ס'איז אזוי ווי א גאנצע קאפ וואלט געווען ארויסגעשטארט אדער א גאנצע הענט. ס'איז בכלל נישט קיין טבילה, נאר כדי מ'זאל נישט זען די נייע סאטמארע ווייבלעך וואס אלע גייען זיי אלע, עגעין, אלע אלע יונגע ווייבלעך אין סאטמאר גייען היינט מיט ביי האר, און קען זיין כ'האב א טעות, ס'איז נישט נאר ביי האר, ס'איז שוין לאנגע האר אויכעט, און אז ס'האט געוויסע קאלערס אין די האר, און די מקווה איז טונקל זעט מען עס נישט, קוקטס דורך מיינס א מקווה וואס איך האב געבויעט, אדער וואס כ'האב ארויסגעגעבן, וויאזוי די טיילס זאלן זיין אויסגעלייגט, איך פלעג דאך אפילו ביי די טיילס שטיין ווען מ'האט עס געלייגט, און איך האב געזאגט ס'מוז זיין אדער פיור ווייט, אבער פיור ווייט איז נישט אזוי גוט, ווייל דעמאלטס זעט מען ממש יעדן שמוץ פון די מקווה, און דעמאלטס וויל א פרוי נישט אריינגיין. לייג איך אייביג אויף די פלאר לייג איך א לייט בלו, און ארום און ארום ביז צום גובה המים לייט בלו און נאכדעם ווייס, און די קאנטראסט פון די בלוי און די ווייס קומט זיך אזוי שיין צוזאם, און איך לייג העכער די מקווה א גרויסן ספאטלייט, און ס'קומט זיך אזוי שיין צוזאם די קאנטראסט אז טאמער איז דא די מינדעסטע האר וואס איז נישט אריין אין וואסער זעט מען מ'זעט ס'שווימט אויפן וואסער. דאס בין איך געגאנגען מיט ענדזשענירן דורכגעארבעט געקענט באמערקן אז אלע פולס איז אויך געמאכט בלוו, וואס עפעס בלוו? וואס מאכט מען עס נישט ווייס? ווייל ס'וויל נישט ס'זאל זיין צו קלאר און נישט זאל דאס וואסער אייביג אויסזען שמוציג, און אין די זעלבע צייט מאכן זיי עס לייט בלוו, ווייל לייט בלוו ווייזט ארויס אלעס וואס טוט זיך אונטערן וואסער. א לייף גארד זאל קענען זעהן, ס'איז זייער וויכטיג דאס דארף, יו העוו טו גאו טו סקול פאר אלל דיס, יעדער ווערט א מקווה בויער, ער קען בויען מקווה'ס, זיי גייען, נחום ראזנבערג בויעט שוין צופיל מקווה'ס און ער לאכט פון סאטמאר, גייען זיי אים אונטערברענגען, דארט ווי דו האסט מיך נישט גענומען האסטו פארלוירן נישט איך, עניוועי, איז למעשה איז געגאנגען ראזנבערג, אזוי שרייבט מיר דער רב יעצט. ער שרייבט עס מיר, ער האט נישט קיין מורא, ער וויל נישט מען זאל וויסן ווער ער איז ווייל עס פעלט אים נישט אויס מען זאל ארויסברעכן די ווינדאוס, ווייל דער צעהלימער רב האט געזאגט פארן פאפער רב האט אים געפרעגט איך פאר אויף ארץ ישראל איך מעג גיין צו כותל זאל איך גיין צו נישט זאגט ער אים אזוי צו דו מעגסט צו נישט דאס איז נישט די פראגע די פראגע איז צו דו האלטסט ביים צוריקקומען דא און וואוינען דא און זאלסט נישט האבן די ווינדאוס אויסגעשאסן. דאס האט נישט צוטוהן, ס'איז אן אנדערע פראגע אינגאנצן. עניוועי, איז למעשה שרייבט ער מיר אז יצחק ראזנבערג האט פארפירט מען זאל לייגן אזעלכע זייער טונקלע טיילס כדי ע ער וויל נישט האבן גארנישט מען זאל נישט קענען ארויסזעהן האר האר האר, אויף דעם האט דאך מענדעלע גראבער חזיר געלייגט אויך דעם גרויסן גלאז אז מען זאל נישט קענען זעהן די פרויען. נו וואס דארפסטו דען צו קוקן? זאג איך האב גארנישט מיט תורת משה איך האב א נייע תורה געמעקט ס'איז א אנדערע תורת משה נישט פון משה רבינו, משה שווימער. דער מענטש האט אפגעטון אזויפיל רשעות דער ראזענבערג דו האסט נישט קיין השגה נאר אונז האמיר געוואוסט אבער נישט געקענט טון גארנישט נאר ווילאנג ער האט זיך געמישט דארטן צו בויען א יום כיפור שיל צו א ראש השנה שיל אין א וואך אה ווי קודנט קעיר לעס איז זייער פיין און דער שייגעץ האט זיך אריינגעמישט אין א פרויען מקוה האט אים דער אייבישטער יעצט אזוי באצאלט רבותי אן עיטיעסט הייבט שוין אן מודה צו זיין אז ס'איז דא א באשעפער און ס'איז דא שכר ועונש עניוועי. איך הער זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז ס'איז דא איינער חיים קלמן גוטמאן, ער האט אים געמוטשעט ער זאל נישט אריינברענגען דארט ארטיסטן, ער זאל עס נישט פארקויפן פאר ארטיסטן, האט ער אים געזאגט הער אויס, נאך א טאג צוויי דריי איז עס שוין במילא פערטיג דער דיעל. איך האב אים געזאגט ס'האט געדארפט זיין פערטיג פאריגן דאנערשטאג, אבער זעט אויס ס'איז אויכעט פערטיג דער דיעל אז ער איז שוין נישט דא צו געניסן פון די פירות וואס ער צוברעכט א קאמיוניטי. יעצט למעשה איך האלט אז מ'מעג עס פארקויפן פאר ארטיסטן, מאכסט געלט, מאך געזונטערהייט געלט. ס'איז נאו פראבלעם, נאר האסט פארדינט הונדערט צוויי און צוואַנציק מיליאן דאלער, געב אראפ צען פראצענט, די פראוסידס זאלן גיין פאר די יוגנט זאלן זיך קענען אויפשטעלן א נייע שטעטל ערגעץ, אדער זאלן קענען קויפן א גרויס שטעטל. אונז ברויך מען נישט נאך א מאנרא, דאס מאנרא איז געווען א מכה שלא כתובה בתורה און ס'איז נאך אלץ, ווייל אינעם גויאישן מאנרא קאסט א הויז הונדערט פֿופֿציק טויזנט מיט א לאט, און אין אידישן מאנרא קאסט פֿיר הונדערט טויזנט א האלצערן הייזל און ס'איז אינגאנצן א קאאפ. קללה וואס די וועלט האט עס נישט געזען דער גאנצער מאנראו. נאר וואס? ס'איז דא פלעצער ווי מ'קען מאכן. שטעל אויף, זאג אינגעלייט, פארטס אויף טעקסעס, פארטס אויף נארד קעראליינע, פארטס אויף סאוט קעראליינע, ס'איז דא אין וואשינגטאן סטעיט, ס'איז דא אין קאליפארניע, ס'קאסט זייער טייער דארטן, נאו פראבלעם, איך'ל ענק געבן צושטייער. אבער דאס וועט ער נישט טוהן, אבער דער דיעל איז פערטיג, חיים קלמן גוטמאן העטס אף טו יו, האסט אים גוט געזאגט און ער האט דיר גוט צוריק געענטפערט, און ס'איז טאקע נאר א פראגע פון טעג אבער ער וועט עס נישט געניסן. אזוי ווי די גמרא ברענגט אין מסכת גיטין דף מ ז עמוד א', ריש לקיש איז געווען קודם א רויבער, נאכדעם האט ער תשובה געטוהן, רבי יוחנן האט אים מקרב געווען צו די תורה.

זיי לאזן איבער זייער פארמעגן פאר פרעמדע פאר אנדערע. און איך הער אויך זאגן אז ער האט געהאט א צען מיליאן דאלער פאליסי פאר יעדן קינד, און ס'איז זייער א שיינע זאך, א טאטע זארגט זיך פאר קינדער, נאר אזוי ווי ס'איז געשטאנען דארטן אז מ'טאר נישט גיין זיך באדן ווייל ס'איז נישט דא קיין לייף גארד אן דוטי, האבן זיי אים עס ריפיוזד, האבן געזאגט זיי געבן אים נישט דאס געלט, אזוי הער איך, זעט אויס אז דער שבת איז יא א הייליגע ארטיקל, די וואך שטייט ער. כשם שנאמר בשבת בראשית, דער שבת איז א נוקם ונוטר, דער שבת זאגט מחלליה מות יומת זאגט דער שבת, מחלליה מות יומת, אמאל שטארבט דער מענטש אוועק פונעם געלט און אמאל דער געלט שטארבט אוועק פון מענטש, דא איז דער מענטש אוועק געשטארבן פון געלט, ראוז קעסלס. זאגט מיר איינער יעצט מאכט מען שוין חתונות, זאג איך יעצט האט מען שוין פארקויפט די פראפערטי פאר מיליאנס אוו דאלערס, און דאס אלעס איז געגאנגען אין דר'ערד. דאס איז וואס מענטשן רעדן זיך איין, ער וועט טוען א מלאכה אום שבת און ער וועט מרוויח זיין, ער וועט נישט מרוויח זיין גארנישט. עניוועי, דאס איז נישט צו וואס איך וויל קומען, איך וויל קומען צו א מורא'דיגן פונקט וואס דא איז געשען, הערט אויס וואס דא איז געשען. פאריגע וואך איז געווען א ראבא קאל וואס מען האט געקאלט אלע אינגעלייט זאלן שוין קומען אין א בית מדרש וואס וויזשניץ אונט אין מאנסי לעבן פיליסטערעס, און מען גייט אנהייבן פארצולערנען שיעורים אין הלכות נידה, הלכות נידה! זייער וויכטיג הלכות נידה, וואו? בקיצור, דער עולם האט אנגעהויבן צו הערן וואס איז דאס אז מ'האט געמאכט א ראבא קאל, דאס האט מען דאך נאר געמאכט דעמאלטס ווען איך האב געזאגט ר' מאטעלע'ס מקווה טריפה, ס'איז פסול, מ'מאכט א ראבא קאל אז יעדער זאל צוריק גיין אין די מקווה, ד ד איט מאסט בי סאמטינג דעדלי סיריעס, פלוצלינג האט מען זיך דערמאנט דער וויזשניצער פאוער אז מ'גייט פארלערנען הלכות נידה, עניוועי, ווער איך יעצט געוואויר, כ'מיין, איך נעם זעכצן אהאלב טויזנט און פיר הונדערט און דריי און פערציג, דיסקלעימערס מיט פֿערצן חלקים אויך. כ'הייס זאגן, כ'האב ארויסגעגעבן א שיעור, טעיפ נאמבער אַכט, און דארט בין איך זייער שיין מסביר, גרעפיק ווי עטס ווילטס עס רופן, וויאזוי א פרוי דארף מאכן א בדיקה און ווי זי דארף מאכן די בדיקה. און איך בין מסביר דאס פונקטליך אז ס'איז דא די וועדזשיינע וואס דאס ווייסט יעדע פרוי ווי דאס איז, אדער אותו מקום, איך האב עס אנגערופן אלע נעמען פון די חזל און פון וויאזוי זיי זאלן פארשטיין, אבער דעם ענגלישן נאמען אויך. כ'האב געזאגט מען נעמט דעם פינגער מען נעמט עס ארום מיט א אזא בדיקה קלאט וואס מען קויפט אין די מקוה אדער אין די גראסעריס און מען לייגט עס אריין אינעם לאך דארט ווי דער מאן גייט אריין דאס איז די ווערדזשיינע און מען דרייט עס שיין שטייט ארום מען סטרעטשט אויס נאך אביסל ווייל דאס איז אזא מין שטיק הויט אינעווענדיג די ווערדזשיינע אז ס'לאזט זיך שיין סטרעטשן ס'איז אזוי ווי אן עלעסטיק. דער אייבערשטער האט עס אזוי באשאפן כולם בחכמה עשית, און אז מען דרייט עס ארום דרײַ הונדערט און זעכציק דעגריס און די גייסט ארום מיט דיין פינגער וואס איז אינגאנצן צוגעדעקט מיט די שמאטע ווייל די פינגער ווערט אויכעט ארומגעדעקט מיט די שמאטע נישט אינמיטן געט מען עס א לייג די שמאטע אויפן פינגער איז במילא איז עס אויסגעווישט אינגאנצן און במילא עס איז אויסגעווישט און מען זעט נישט קיין שום דם דעמאלטס ווייסט מען אז ער הייבט אן יעצט איז פוסק בטהרה אדער בדיקות וואטעווער איט איז. דער מוך דחוק דאס וועט מען רעדן שפעטער דאס האט צו טוהן מיט מיט הפסק טהרה דארף מען האבן א מוך דחוק אויכעט גאנץ בין השמשות אבער דאס מין אויסווישן דאס איז אויף א געהעריגע בדיקה אויכעט און אוודאי אויף הפסק טהרה נו איז אז איך האב גערעדט אזוי מנוול'יש רחמנא ליצלן איז מען געלאפן גראד צו ישראל האגער המצרי זאלסט אונטערברענגען נחום ראזענבערג לאידך גיסא איז אנגעקומען א יונגערמאן צו אים און אים געזאגט ישראל האגער געזאגט, דו ווייסט איך בין א וויזשניצער חסיד, איך בין שוין אלט באלד דרייסיג יאר, כ'האב שוין א שטוב מיט קינדער, און איך ווער יעצט געוואויר אז כ'האב קיינמאל נישט געמאכט קיין בדיקה, ווייל דער וואס ס'לערנט פאר האט געזאגט מ'נעמט א שמאטע, מ'לייגט עס ארויף אויפן פינגער און מ'געט א וויש אביסל, מ'געט א וויש, מ'ווישט עס אויס, איז יעדע נארמאלע פרוי האט געמיינט פונקט ווי ווען מ'גייט גדולים ווישט מען אויס דעם אחור, איז ווישט מען אויס די אותו מקום דארטן די גאנצע שניט, אזוי ווי איך האב ענק שוין נאכגעזאגט די נודע ביהודה רופט עס אן, די שפתיים, דאס איז פון ביידע זייטן, ווי ס'לאזט זיך אויס די צוויי פיס, דער ירך, דארטן איז דא אזא שניט, און אינעווענדיג איז דא די אלע אברים וואס כ'האב שוין אויסגערעכנט. האט ער פארשטאנען, מ'כאפט אן דעם שניט און מ'געט עס א וויש אפ, און אזוי האט ער געלערנט די פרוי, און אזוי די. כלות ווערן אויך געלערנט מען ווישט דארט אויס, מען זאגט נישט ווי מען ווישט אויס, און פאר א כלה איז זייער שווער מסביר צו זיין ווי מען ווישט אויס ווייל א כלה איז א בתולה, אויב זי איז א בתולה איז דארטן דא בערך אזא שטיק הויט און דאס איז די בתולה און ס'איז צוגעמאכט, זי ווייסט אפילו נישט מען זאגט איר א לאך, זי כאפט נאכנישט ווי דער לאך איז, זי ווייסט אינגאנצן נישט וואס מען רעדט. ס'איז נישט די לאך ווי ס'קומט בערך ארויס די קטנים אינגאנצן. עניוועי, מ'לערנט מ'ווישט דארט אויס, נעמען זיי די גאנצע אותו מקום און זיי געבן עס א וויש אויס פון איין עק ביז צום צווייטן אזוי ווי זיי וואלטן זיך אפגעווישט ווען זיי גייען אין בית כסא און זיי מאכן צואה, און אזוי ווי א פרוי דארף זיך האלטן זויבער ווייל זי זאל נישט באקומען אינפעקשאנס איז נאכדעם ווען זי ענדיגט קטנים געט זי זיך אויך א וויש אויס, האבן זיי זיך אויסגעווישט. אבער פון מאכן בדיקה באותו מקום אריינגיין בחורין און סדקין ארומנעמען עס אזוי ווי מען דארף צו טון, העי זיי האבן אינגאנצן נישט געוואוסט, שרול האגער האט דאס געהערט איז ער משוגע געווארן האט ער געזאגט פאר דעם אינגערמאן העי דו ביסט דאך נישט געווען קיין גרויסער לערנער אין די ישיבה עניוועי און ממילא ווייסטו נישט, זאגט ער ווייסטו וואס קום לאמיר צוגיין פון אלע מיינע עידזש יונגעלייט איינער נאכן צווייטן צו זען אז קיינער ווייסט נישט, ענד געס וואט נאך צוויי איז ער מיד געווארן גייענדיג ווייטער ער האט שוין געזען דעם חורבן. האט מען שוין צוזאמגערופן רבותי עס איז אלעס בני נדות, די פרויען זענען נדות, און כ'האב געוואלט זאגן שרול האגער דו מוזסט זיי הייסן די פרויען זאלן גיין שוין צו טבילה, ווייל קען זיין אזאלכע וואס זענען מעוברות האבן נישט געזען קיין מקווה כ'ווייס נישט וויפיל יאר, א יאר צו צוויי, און די וואס זענען, א יאר צוויי מיין איך ווייל ביז ס'גייט אדורך די עיבור און נאכדעם ביז זי קומט צו זיך צו אז זי וויל גיין אין מקווה, און די מניקות, ס'דא אסאך וואס זענען מניקות. זיי האבן אויך נישט געזען א מקווה אסאך צייט, און נאכדעם איז דא זקנות, זיי האבן נישט געזען קיין מקווה קיינמאל מער אין זייער לעבן, נעווער, און אז טאמער ס'איז נישט געווען געמאכט די הפסק טהרה און די בדיקות וואס דארף צו זיין זענען זיי נדות פאר די רעסט אוו דעיר לייף, סאו וויל איך פארשטיין דא וואס גייט דא באמת פאר? דאס האט מען אונז אויפגעשטעלט א חסידישן הויף אן א תורה אן א יראת שמים? א צעווילדעוועטער מאטעלע איז ארויס ווען די רעבעצין איז אריינגעקומען אין סעינט דזשארדזש צום אלטן רב דעם רבי'ן זכרונו לברכה ווייל עס האט אים אויך באדינט זיך זייער בלב ובנפש, איז מאטעלע געגאנגען און איז ארויסגעלאפען, ווי ער האט זיך דערשראקען פאר איר. מאטעלע האט אויפגעשטעלט א חסידות פון בני הנדה. און טאמער מיינט איר אז שרול האגער אין ארץ ישראל איז בעסער, האט מיך אפגעקאלט א בחור, זאגט ער איך לערן אין וויזשניצער ישיבה נחום, מען קען שווימען מיט שכבת זרע אזוי ווי אין א מקווה, זאגט ער איר ווייסט נישט וואסארא מין נבלות עס גייט דא פאר. דו ווייסט נישט? דאס איז א חסידות, ס'איז געבויט אויף גארנישט, ס'איז געבויט אויף שרולטשע פלעגט ארויסגיין פאר נשמת, איז אלע מארמאראשער פויערן האבן געשריבן כאן צריך לצאת, ער האט געמוזט ארויסגיין פאר נשמת. יעצט זאגט מיר אפאר בחורים פון שרולטשעס ישיבה, ווען אונז קענמיר וואלט מען אוועק געגאנגען צו מענדעלען, זאגט ער ווי משוגע מענדעלע איז, האלט ער אבער דעם עולם, און ער ארבעט מורא'דיג אז ס'זאל נישט זיין קיין זנות, ער האט מענטשן גייען ארום ביים טיש און מ'וואטשט און מ'קוקט, נו שוין, אז ער טוט עס בין איך צופרידן. ס'איז נאר דא איין זאך, ער מוז פטור ווערן דעם וועלטס בארימטן חזיר וואס האט מכשיל געווען אלע יארן קינדער, און ער קוקט נאך יעצט, ער איז שוין אלט כ'ווייס מסתמא זיבעציג צו אַכט און זעכציג, קוקט ער נאך אן יעדן איינעם פונקטליך צו ער איז גע'מל'עט צו נישט, ער קען זיצן אין מקווה שעה'ן, און הערשל וויינער'ס זון האט אים מורא ארויסצואווארפן ווייל ער איז סיניאריטי. ער הייסט הערש לייב הענדלער, שוין חתונה געמאכט אלע קינדער ברוך השם, אבער די תאווה טאנצט אים נאך פאר די נאז. און ער האט אלע יארן מכשיל געווען בחורים אין וויזשניצער ישיבה, און איך פלעג באקומען טעלעפאונס נאך חדשים צוריק אז ער גיבט נישט אויף אין די מקווה, בין איך גאנגען כ'האב אפגעקאלט הרב לנדא, האט מען געזאגט ער זאל רעדן צו איינעם וויינער, וויינער האט מורא פאר אים, ער איז דריי מאל אזוי אלט ווי ער און ער שלינגט אים איין, און זיין טאטע איז נאך געווען פון, ער איז א דייטש, זיין טאטע איז געווען א דייטש און זיין זיידע און ער איז אויך א דייטש א היטלעריסט. און זיין טאטע האט זיך צוגעטשעפעט אין ליליענבלום צום אמרי חיים געווען פון די גרויסע חסידים און האט געברענגט דא דעם שייגעץ אויף די וועלט וואס איז מטמא וויזשניץ. סאו איך וויל ענק זאגן רבותי נעמטס ענק אין די הענט אריין ווייל ס'פארט נישט גוט סאיז זייער נישט גוט כהאב אויך געוואלט באטאונען אז רבי אהרן האט גערעדט ווען סאיז נישט דא קיין מייק האט ער געזאגט אז וועם סגעפעלט נישט זאל זיך גיין אהרן קענסט דיך איינפאקן און גיין דו טוסט גארנישט פארן שטעטל נאר ביסט א מחרחר ריב די שטעטל וואלט גוט געפארן אן דיר אויכעט אהרן קען נישט פארטראגן אז מ'איז געגאנגען צו צייטונגען און זיי באשמוצן אים גוט און ער וועט זיך אנהייבן אויסצולערנען, עס איז נישט קיין געים מער, אדער קומסט ארויס און דו זאגסט אז דו גייסט פראטעקטן קינדער, ווען נישט גיי דו ארויס, נישט אונז זאל מיר ארויסגיין, און אונז האבן מיר נאך געשוויצט און געפאקט און געמוזלט פאר דעם רבינ'ס רצון מ'זאל בויען א שטעטל ביסטו נאך געזעסן, דיין טאטע איז נאך געווען דער מיאמי בוטשער און דו ביסט נאך געזעסן און האסט געפרעסן סטעיק אין בארא פארק. אינטערעסאנט, א טייגער דאזענט טשעינדזש איטס ספאטס, דו ווייסט דאך יאסל וואלדמאן האט דיך געשטעלט אויפן פלאץ, און דו פלעגסט שוין דאן נישט רעדן אזוי, היינט רעדסטו שוין שבת מען זאל נישט הערן, און אויך כ'האב געוואלט זאגן דער יאסל וואלדמאן דער שייגעץ, ער איז דאך זריעל גליקס א פרענד זריעל האט דאך אים געבעקט, פארשטייסט, איז פעי בעק טיים בעקט ער זיין איידעם, יעצט בעקט ער דעם משה הערש קליין, און אהרן, וועם ס'געפעלט נישט דער מנהל דער קען זיך גיין פון דא, זאלסטו דיר גיין פון דא, ווייל דו האסט נישט געגעבן דאס געלט פאר די אלע מוסדות, דו האסט גע'גנב'עט פון זיי געלט. דו לעבסט פון זיי, און אידישע טעכטער זענען ענטייטלט זייערע קינדער זאלן גיין אין חדר וואו זיי פילן קאמפטערבל אז זיי לערנען דארטן קדושה, נישט סעקס. סאו עניוועי, צוריק קומען דא צו דעם סרול האגער המצרי, וואס גייט יעצט זיין? וויאזוי וועסטו פאררעכטן די אלע שערי כריתות? און דער אמת איז דיין טאטע דער זעלבער לאו לייף ווי דיר, האט מיך אנגעכאפט און ארויסגעשטופט מיט צוויי הענט ווייל כ'האב אים געזאגט די מקווה איז נישט כשר. איך האב געזאגט אז ר' משה ניישלאס פאר ער איז אוועק האט ער דאס געזאגט, ער האט ליידער נישט געלעבט גענוג לאנג ביז מ'האט געעפענט די נייע מקווה, אבער ער האט געזאגט ער גייט עס גראד איבערבויען און מאכן א נייע מקווה. איז זייער תירוץ געווען אז ר' משה האט געזאגט אז ווען מ'וועט ענדיגן די מקווה אפאר חדשים ארום וועט מען דעמאלטס איבערבויען. טענה'ן זיי עס קען נישט זיין קיין כריתות. כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, וויט אלל דיו ריספעקט, פון ר' משה ניישלאס, איך געב דעם גרעסטן רעספעקט, איז געווען א תלמיד חכם א וואוילער איד, ס'איז געקומען צו נגיעות עצמו האט ער זיך פארלוירן, ער האט געוואוסט אז אויב זאגט מען אז די מקווה איז פסול, און ער איז געווען דער בעל מכשיר, איז ער דער עבריין דער וואס האט געמאכט דעם חורבן אז מ'זאל זיך טובל'ן אין א פסול'ע מקווה, ער האט דאס געוואוסט, ממילא אז ער האט דאס געוואוסט האט ער געקלערט א כפרה אויפן תורה, און דעם רבונו של עולם האט ער געשטעלט אין די זייט אבי זיין כבוד וועט בלייבן גאנץ. און דאס איז געווען אפגעשמועסט צווישן זיי, ווייל דער מאטעלע דער האט דאך אויך נישט געגלייבט אז איך וועל ארויסקומען, און איך האב אים געווארנט, רבי דו וועסט ליידן בזיונות, האט ער זיך געמאכט א חשבון אזוי, נחום ראזענבערג איז גארנישט, וואס איז ער דען, ער פארטראגט נישט קיין פאסטן אפילו, און איך בין דאך מאטעלע מיטן באטעלע, אה, איז איך האב אים געווארנט, נאכדעם האב איך געשריבן א בריוו פאר די דיינים פון מאנסי, נו, נו, מער האט עטץ נישט געדארפט, מ'האט מיך שוין גערופן צי ס'איז אמת, מ'האט גערופן די אלע וואס זענען געווען ביי די אסיפה, יעדער האט געזאגט ס'איז אמת. שפעטער, א פאר וואכן שפעטער, האב איך געשריבן פאר יעדן אין מאנסי, כ'האב ארויסגעשיקט זעקס אדער זיבן טויזנט בריוון, איך געדענק אליין נישט וויפיל, און דעמאלטס האט ר' מאטעלע צוגעשפארט און ער האט עס פארראכטן געהאט, וויל איך דיך פרעגן ר' מאטעלע, איז דער אייבערשטער שטערקער פון נחום ראזענבערג צו איז ער חס ושלום, איך וויל נישט זאגן. פארוואס פארן אייבערשטן האסטו נישט קיין מורא געהאט, פאר טהרת ישראל, פאר איסורי כריתות האסטו נישט קיין מורא געהאט, און פאר נחום ראזענבערג'ס א בריוו האסטו יא מורא געהאט, דאס איז עס, ס'איז א באנטש אוף לאו לייפס, אפילו ר' משה ניישלאס פון סקווער וואס איך האב אים געגעבן א גאנץ אסאך רעספעקט, ער איז געווען א וואוילער איד האט אלעס געפאלגט, באט ס'איז געקומען צו נגיעות עצמו האט ער זיך פארלוירן, האט ער געזאגט. איך וועל עס ערשט טוהן ווען מ'וועט ענדיגן דא וועל איך זאגן מ'זאל איבערפיקסן און מינווייל וועלן אלע פרויען זיין נידות און מינווייל זענען די קינדער בני נידות און פארטיג. אונז געבן מיר א גרויסן שכוח פאר ר' משה ניישלאס אויך און קען זיין מיט דעם האט אים דער אייבישטער אזוי ביטערליך באצאלט מיט דעם אייניקל מיט דעם טייטלבוים. איך וויל ענק זאגן איך טאר נישט זאגן נאך גארנישט אבער טייטלבוים גייט נישט דויערן לאנג. אונז האמער אויף די ליסטע עטליכענע וואס מען גייט צו אויפפיקן, וואטש און סי וואס דא גייט זיין, איטס אנבעליוועבל. שוין, דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי ווייל ס'איז ממש זאכן וואס ס'ברענט אויף די מינוט, און נאכדעם ס'קומט דאך יעצט לג בעומר, דער עולם וועט דאך זיין ביזי מיט הדלקות, האב איך געוואלט זאגן איין זאך רבותי, וואטשטס, אהרן מאכט אן הדלקה, און אין די זעלבע צייט ס'איז טונקל, און ס'איז דא טויזענטער מענער און פרויען און יונגלעך און מיידלעך, און ס'איז די בעסטע צייט ווי צו כאפן א מיידעלע און צוצוגיין צו איר און זיך אריינפושן אין איר און בארגן איר דעם טעלעפאן און זאגן א מינוט איך וויל נאר קאלן איינעם און נאכדעם האט מען דעם טעלע. די גאנצע ניין יארדס ווייסט עטס. אין מאנרא איז דא פעלדער און וועלדער, בערג און טאל און יעדער גייט ארויס. צו די הדלקה, עט זיין אסאך פלעצער ווי צו כאפן קינדער און מיידלעך זיי רעיפן און מענה זיין און צו שטופן אין זייער פיסק אריין דיין ערווה און צו שטופן אינעם אחר, ס'איז א שרעק וואס ס'גייט דארט זיין, רבותי פאראיאר האב איך באקו באקומען זיבן קאלס וואס דארט איז פארגעגאנגען, און רבותי האלטס עס נישט גרינג, יעצט וויל איך ענק זאגן די צווייטע מקום זנות איז סקווער און זיי גייען שוין אויך מאכן הדלקה, הי הי ס'גייט דאך זיין לעבעדיג. דאס איז די פעדעפיילס האבן דאס געמאכט. דער הערשי ברייער וחבריו. רבותי אויב דו קענסט נישט שטיין לעבן דיין קינד ביי די הדלקה טארסט אים נישט לאזן גיין. ווייל טאמער ווערט ער א וויקטעם עסטו קיינמאל נישט זעהן די ענד אוו איט. איך זאג נישט מען זאל נישט גיין, קענסט גיין, נאר מאך זיכער אז דיין קינד האט ד' אמות ארום און ארום ווי קיינער שטופט אים נישט אריין און שטופט זיך אים נישט פארנט און טאטשט אים נישט אן די ערווה. האב ארויפגעלייגט פאריגע וואך א פרוי וואס רעדט נאך מיין שפראך. איך האלט זי הערט אויס יעדעס ווארט וואס איך זאג, און זי זאגט אויכעט אז די גרויסע טיש מיט די גרויסע שול און דאס אלעס איז איין שטיק זנות, נאר איך דארף נישט איר אז זי זאל מיר זאגן ווייל איך ווייס אליין וואס גייט פאר. שמואל זאגט דארטן פאר אליהו הנביא און פרעגט ער אים פארוואס איז נישט געקומען משיח, גאנץ כלל ישראל האט געפאסט, ס'איז געווען יום כיפור, זאגט ער שמואל'ן, כמה בתולות נבעלו בנהרדעא, עס וועט זיין א גרויסע הדלקה פאר ר' שמעון בן יוחאי, אבער וויפיל מיידלעך העט מען בועל זיין אין קרית יואל און אין סקווירא בשעת די הדלקה העט ברענען? וואטשטס ענקערע קינדער. כ'האב גערעדט א לענגערע אריכות א וואך צוריק אבער דאס איז דזשאסט א ריפרעשער קאורס. שוין, יעדער זאל זוכה זיין זיך אויספועלן אלעס גוטס, ס'איז אזא הייליגער טאג, ואמרתם כה לחי אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כה לחי אדוננו בר יוחאי, און אויך די וואס זיי פארן אויף ארץ ישראל, האב איך דאך שוין געגעבן א גאנצן שיעור אז פון די בערג רינען זרע לבטלה, ס'איז מער זרע לבטלה רינט פון דארטן ווי ס'רינט רעגן ווען ס'רעגנט. מען זאל וואטשן פאר די קינדער, און מען זאל נישט לאזן קיין קינדער אויף מירון, חלילה א קינד זאל פארן אויף מירון, ס'איז די ערגסטע מקום זנות פאר קינדער, בפרט נאך לג בעומר, ס'איז א גאנץ יאר א מקום זנות, ווייל ס'איז א דארף, ס'איז א דארף וואס די גענגסטערס אונען עס, זיי קאנטראלן עס, ס'איז דער ארגסטער דארף וואס ס'איז דא, די וואס זיי וואוינען דארטן, די האלפער מיט די אלע, די קענען, די. זיי זאגן מיר אליין זיי קענען נישט געטן ריד אויף די אלע גענגסטערס. יעצט צוריק קומען דא צו דא וואס איז געשען דא אן אומגליק מיט די גאנצע הלכות נידה שיעור, איך זאג ענק שוין לאנג ס'איז נישט דא קיין הלכות נידה ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש ס'איז נישט דא קיין כשר'ע פיש ס'איז נישט דא קיין כשר'ע ברוינפן ס'איז נישט דא גארנישט ליידער כשר ס'איז נישט דא קיין כשר'ע מקווה'ס איך וואלט געוואלט אז פון דעם דורכפאל וואס ר' מאטל האט יעצט געהאט זאל זיך יעדער נעמען אין די הענט אריין אלע קהילות זאלן האבן א שיעור איך האלט אז אלע שיעורים צו ס'איז דף היומי צו ס'איז נישט פונקטליך אויפן דף, איך האלט אז די אלע זאכן פאר יונגעלייט וואס זיי האבן חתונה ביז ווען זיי ווערן אין די על עלטער פון לאמיר זאגן פערציג וואס זיי ברויכן שוין נישט האבן די אלע הלכות, איך האלט אז ס'איז נישט דא נאך א וויכטיגערערע זאך און אזא ענין פון לערנען תורה לשמה הא ללמוד וללמד לשמור ולעשות, אזוי ווי הלכות נידה, מען דארף נעמען די אלע יונגעלייט זיי צונעמען וואס זיי לערנען. ביסט פטור פון אלע לימודס, דאס איז דיין לימוד, און איך האלט אז אלע קהילות זאלן אריינשטעלן ערנסטע דיינים, איך האלט אז ס'נישט דא קיין ערנסטע דיינים בכלל, ווען ר' אהרן האט געעפנט זיינע דיינים ער האט גענומען נאך א דיין נאך א דיין, איך בין זיי געגאנגען נאכקוקן צו זיי קענען פסק'ען, זיי האבן נישט געקענט גארנישט, ביז כ'האב פארפירט די וועלטן, איז געקומען איינער ר' ישראל דוד הארפענעס און ער האט זיך גענומען אין די הענט, ער איז א סיניער ראביי, און ער האט זיך אנגעהויבן צו לערנען, ער האט זיי געזאגט אז עטס האבן שווערע שאלות זאלט עטס מיך קאלן, ס'איז געווען דא א דזשאוק, א הפקר וועלט. כ'בין געגאנגען אמאל פאר א דזשאוק און כ'האב דורך גערעדט מיט א דיין ווען כ'האב געוויזן אז ער ווייסט נישט וואס טוט זיך, זאגט ער נו אפשר ווערסטו דיין, זאג איך אים דו נאר דו ווען איך קען שוין צופיל איך זאל ווערן א דיין, פארשטייסט וואס די לצים זענען? עניוועי, איך וויל זאגן אז ס'איז געווען א געפערליכע דורכפאל און איך האלט אז קיין שום פרוי נישט אויסגעלערנט וואס דארף צו זיין און מען פארלאזט זיך אז דער מאן ווייסט און דער קיין מאן נישט אויסגעלערנט וואס דארף צו זיין מען פארלאזט זיך אז די פרוי ווייסט און אונז זעמער בועל נדות יעדעס מאל ווען אונז וואוינען מיט א פרוי און ווען מען קלאפט אריין איז דא קריבות פון א נדה און איך האלט אז דאס מוז זיך ענדיגן, ווייל וואס ביסטו בעסער יעצט פון א פרייען וואס ער האלט נישט קיין אידישקייט און קיין תורה ומצוות, ער טוט דאס זעלבע וואס דו און דו טוסט וואס ער, ס'איז נאר אויף אזויפיל אז דיין פרוי רעדט זיך איין אז ער טוט וואס דארף צו זיין, און איך האלט מען דארף נעמען פרויען זאלן זיך אויפשטעלן מיט א בדיקה פעצן, זאלן ווייזן פונקטליך אלעס וויאזוי ס'גייט צו, דער איז נאטינג ראנג, אין דעם ליגט נישט קיין מניוולת, אין דעם ליגט תורה. אין דעם ליגט קדושה, אין דעם ליגט דער אייבישטער, ומספר את רובע בני ישראל, דער אייבישטער וויל אונז ארויסשיקן משיח'ן, ער וויל אונז שיקן גרויסע צדיקים, ער שיקט אראפ דאס גרעסטע גארבידזש, ווייל די פרוי איז נישט ריין, אין בעלזער רב שטייט אז מען זאל נוצן א מקווה וואס איז דווקא א מעיין, אלעמאל איז דא א נשמה וואס דער אייבישטער וויל ארויסשיקן, אבער די נשמה איז צו הויעך, און ס'זאגט איך וויל נישט גיין פון א מקווה געבוירן ווערן, די מקווה האט חששות, ווייל די שיטה האלט אז ס'איז נישט גוט, און די שיטה האלט ס'איז נישט גוט, בפרט נאך היינט איז נאך דא נאך ארגער די שיטה האלט ס'איז פסול, איר ווייסט וואס דא גייט פאר מיט די מקווה? ס'איז א דזשאוק, עס קומט יעצט זומער, מען גייט נוצן אלע מקווה'ס אין אלע עקן פון די וועלט, ס'איז דא ארגענעזעישאנס וואס מאכן מקווה'ס זיי לאזן עס איבער אן השגחה, ס'איז א לצנות די גאנצע זאך, ס'איז געווארן טרעדישאן, כ'בוי א מקווה צו ס'איז כשר צו נישט, כ'ווייס כ'האב א מקווה, כ'בין געגאנגען אין מקווה. און איך וויל ענק זאגן אז אפילו די חשובע עץ מיינטס אז זלמן לייב פיליפ קען פסק'נען מראות. איך האלט ער קען נישט. וסתות ווייס איך אז ער קען נישט, כ'האב אים אריינגעשיקט אמאל א צעטל ווייל איך האב געמאכט א פראגרעם אויף וסתות. היינט איז עס דא אויף אלע אייפאדס, ס'איז דא אויף די אלע עיפיפיס, די אלע איבעראל קען מען עס היינט אראפלאודן, ס'איז דא לעבאוויטשע שיטות, ס'איז דא שיטות, איך האב געמאכט ס'זאל האבן אלע שיטות, אבער לעבאוויטש האט געוואלט ארויסנעמען נאר זייער שיטות, איז מיר נישט קיין חילוק, ס'איז דא אנדערע זיי האבן אריינגעשטעלט אלע שיטות. איך האלט פאר א דאבל טשעק דארף מען עס זיכער דורכגיין, איך האב דעמאלטס אריינגעלייגט אין אסאך מקוואות דעם פראגרעם אויף וסתות, און פרויען פלעגן מיר זאגן אז א עוורידזש פון פֿינף און צוואַנציק פרויען א נאכט פלעגן זיי מוזן אהיימשיקן דרײַ פרויען ווייל זיי זענען געווען דארט א טאג פריער, זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי מען ציילט חמשה ימי טומאה מיט שבעה נקיים, האבן זיי אויסגעמישט אז ווען זיי האבן געמאכט א הפסק טהרה לאמיר זאגן דינסטאג ביינאכט, האבן זיי גערעכנט דינסטאג פארן ערשטן טאג. איך וועל נאך האבן א גאנצע אריכות ביז א וואך צוויי אויף מיין הלכות נידה קום איך אן דארט צו די סוגיא. אונז גיימיר זיך נישט זיצן רואיג מיט צוזאמגעלייגטע הענט, דער דיין פרעסט און פאפט אויף אונזער חשבון לאט מען זאל מאלעסטן די קינדער און הלכות נידה אויך נישט סאו וואס יא? צו וואס דארף איך א דיין? איך בעט אלע קהילות זאלן זיך צוזאמנעמען און ס'דא א אזוי ווי ס'דא א מאדערס דעי און א פאדערס דעי, מען דארף נישט אפגעבן כבוד א גאנץ יאר נאר צוויי מאל א יאר, איז דא אזא מין זאך וואס ס'דא אירגון שיעורי תורה הלכות נידה נאר שובבים, ס'הייסט נאך שובבים מ'גייט זינדיגן. ס'איז נישט דא נאך א וויכטיגערע הלכה אין וואס מ'מוז לערנען פאר מ'לערנט הלכות נדה פאר די אינגעלייט אין בית מדרש. מיר האט דערציילט איינער אז ער איז געגאנגען פרעגן א רב און האט אים געהייסן שרייב אויף דעם וסת פונקטליך ווען איך דארף מיך פורש זיין און ער האט אויפגעשריבן שלעכט איז ער געגאנגען נאכדעם זיין ברודער איז אויך א דיין האט ער אפגעקאלט יענעם דיין דו ווייסט האסט דיך טועה געווען האסט געקענט אפהרגענען מיין ברודער זאגט איך וועל דיר זאגן שגיאות מי יבין מנסתרות נקני השם אלקינו ורחם עלינו ועל בנינו ועל דורותינו און ער לייגט צו און איך האב געמאכט דעם קאמפיוטער אויף וועסטעס, בין איך אריין געגאנגען צו ירושלימ'ער רב, דעמאלטס געווען דושינסקי, און איך האב אים געזאגט איך בין דא פון אמעריקע, עפעס מיין ווייב האט מיר געגעבן א צעטל איר זאלט עס אויספילן, איך ווייס נישט וואס דאס איז אפילו, און ער קוקט מיך אן זאגט ער זאג מיר וויפיל יאר האט איר שוין חתונה געהאט, זאג איך נישט קיין סאך, צוועלף פערצן יאר, פרעגט ער וואו געהערט איר, זאג איך אין סאטמאר, דעמאלטס האב איך נאך געהערט, איך בין געווען פארן חרם, זאגט ער ס'איז דא אסאך אזעלכע לאבוצעס ווי איר וואס איר ווייסט ממש גארנישט, זאג איך און הערט אויס, איר באליידיגט דאך מיך, קום איך פרעגן א שאלה, שרייבט עס אויף, און אם ירצה השם שבת שובה טוט רעדן פון דעם ענין אז ס'דא לאבוצעס. ער האט עס אויפגעשריבן, און ער האט זיך אוודאי טועה געווען, ס'איז געווען א וועסת הסירוג, און ער האט עס נישט געכאפט, און איך בין ארויס, כ'האב געמאכט קאפיס דערפון, איך קום צוריק, די ארידזשינעל האב איך מיר געהאלטן, פרעג איך אים זאג מיר אפשר. איז דאס געווען א וועסת הסירוג און ער האט עס נישט געכאפט קוקט ער קוקט ער קוקט ער זאגט ער קום, קוקט ער מיך אן נאכדעם זאגט ער אוי אוי אוי אוי טאקע טאקע און ער נעמט דאס צעטל צורייסט עס זאג איך איר קענט עס צורייסן נאך כ'האב שוין געמאכט, ס'איז א קאפי די ארידזשענעל ביי מיר אינדערהיים האב איך אים געזאגט איין ווארט וואס איר וועט זאגן קעגן דעם וועסת פראגרעם וואס כ'האב ארויסגעגעבן וועט איר וויסן געב איך ארויס פארוואס זאג איך אבער איר דארפט אייך נישט דערשרעקן כ'האב זיכער שוין צען עלעף רבנים וואס ווייסן נישט וואס טוט זיך. סאו איך וויל בעטן דעם עולם אלע קהילות. הלכות נידה, הלכות נידה, הלכות נידה. נאכדעם דארף מען זען די רבנים און די דיינים זאלן קענען פסק'נען, ווייל רובם ככולם קענען נישט פסק'נען. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן טאג.